א גוטן מוצאי שבת, פרשת נשא. ס'דא דריי וויכטיגע עמורדזשענסיס. איך וואלט מעורר זיין א מורא'דיגע זאך, דער בעל דבר ביי יעדע דבר שבקדושה. לייגט ער זיך דאך אויך אריין, ער האט דאך נישט דא צו שטיין אין די זייט. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב א מקווה וואס איך האב איבערגעפיקסט, איך וויל נישט זאגן וואו ס'איז, און ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נאר זאגן וואס ס'איז געשעהן דארט. כדי מען זאל זיך קענען פון דארטן אראפלערנען וואס ס'קען אלס געשען. כ'וויל ענק זאגן, ווי עטס ווייסט איז דא וואסער אין די מקווה, וואס די וואסער איז שטאט וואסער, ס'ווערט מושק צו א מקווה וואס דאס איז ריינע רעגן וואסער, און נאכדעם איז אויך דא אזא מין זאך וואס דאס איז דא די רעגולער וואסער וואס מ'באדט זיך אין דעם, מ'נעמט א שאוער, און וואס ס'גייט אין די סינק. און וואס מען וואשט זיך אויס די מויל, די אלע זאכן זענען דא. יעצט, ס'איז דא אסאך פרומע רבנים וואס זיי לאזן נישט אז מען זאל נוצן א פילטער. ס'איז דא מדריגות אין פילטערס. ליבאוויטש נוצט א געהעריגע גוי'אישע פילטער, ווייל ר' זלמן שמעון דווארקין האט געשריבן אמאל א בריוו פאר עפעס א פרוי אין סעינט לואיס וואס האט נישט געוואלט נוצן א מקווה ווייל ס'איז נישט גענוג זויבער, האט ער געזאגט מען קען נוצן א פילטער. שרייבט ער אבער, ס'מוז אבער אויכעט האבן א בור זריעה. ווייל דעמאלטס איז עס אזוי ווי די וואסער קומט אריין פון די שטאט מיט המשכה מיט אלעם. דעיס האט לעבאוויטש פארגעסן און זיי נוצן עס אן א בור זריעה. זיי זאגן פארן מהרש"ב האט נישט אויסגעפעלט א בור זריעה פעלט אונז אויך ניט אויס. זייער גערעכט. אבער דער מהרש"ב האט נישט געהאט קיין פילטער אין זיין מקווה אויך נישט. איז במילא איז דעיס הייסט וויאזוי זיי רופן עס אין לעבאוויטש איך בין א קול לעבאוויטש. קול מיינט וואס איך וויל האלט איך און וואס נישט נישט. און איך רעג מיך. כ'האב שוין געשריבן בריוון. די גרויסע רבנים למשל ס'איז געווען א רב. רב אשכנזי פון כפר חבד, ער האט געהאלטן אז איך בין גערעכט. בקיצור, זיי טוען עס אבער, ווייל אזוי ווי זיי זענען דאך ביזי מפיץ צו זיין יהדות, איז דאך א שאד אז זיי זאלן אויסווישן א מקווה און אויסטרוקענען א מקווה, איז גרינגער אז ס'פילטערט זיך פון זיך אליינס ביינאכט, נאכדעם ווען די פרוי גייט אהיים, און די טאג איז עס שוין פערטיג, מען דארף, יו דאנט איווען העוו טו נאו דעט יו העוו א מקווה. ממילא קען מען מקרב זיין מער אידן, פארשטייסט, דען געבן זיי א פאסלע מקווה, און דארט זענען זיי מקרב א האלבן גוי, ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. למעשה טוען זיי מיט דעם א געפערליכע עוולה, און ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן. נאכדעם איז דא פילטערס וואס מען רופט עס א לעיקוואדער פילטער וואס ס'האט א לאך די גאנצע צייט אפן, כ'האב שוין אויף דעם אויך גערעדט, כ'האב שוין געוויזן פאר הרב ר' מאיר פוזן וואס ער האט געזאגט אז דאס איז מותר, כ'האב אים געוויזן אז ס'האט א בעג וואס ס'האלט די שמוץ, און דארט איז דא א בית קיבול. בקיצור ער האט מודה געווען אז נישט דער פילטער דארף א הכשר נאר יעדע מאשין עקסטער דארף א הכשר, נישט די ווארט פילטער דארף א הכשר. שוין עניוועי, אבער ס'איז גענוג א חורבן אין די גאנצע וועלט, ס'איז ממש א חורבן וואס מען טוט, איך האב מיך געפלאגט דא צו מאכן אין וואשינגטאן הייטס א מקווה, איך האב אריינגעלייגט א יאר ארבעט מיט אלעם, נאכדעם קומען אן די חברה פון לעיקוואד די גענגסטערס און זיי ווילן דאס פארקויפן, זיי טוען דאס פאר ביזנעס, זיי אינטערעסירט נישט, פונקט ווי דעם סיגוטער האט נישט אינטערעסירט דאס פלייש זאל זיין כשר, זיי אינטערעסירט גארנישט, מ'מאכט דריי טויזנט דאלער און זיי האבן דיך אין בוידעם, זיי קענען צוגיין צו א פרעמדע מענטש'ס א מקווה און עס אריינלייגן. און וואס קענסטו טון? דו האסט שוין גענדיגט די מקווה, וואס גייסטו נאכדעם זאגן? ס'איז א גרויסע חורבן, ליידער ליידער איז דאס איז די צווייטע מינע פילטער. און נאכדעם איז דא בכלל לעצטנס ס'איז דאך דא אזאלכע מענטשן וואס זענען פויל, נוצט מען עס שוין היינט אין די היימישע פלעצער, מען קוקט שוין נישט צו ס'איז אזא פילטער צו אזא פילטער. שוין, יעצט איז דא א מקווה וואס איך האב געבויעט, איך לאז דארט נישט אריינלייגן קיין פילטער, איך לאז בשום אופן נישט אריינלייגן קיין פילטער. למעשה מען לאזט נישט אריינלייגן א פילטער איז טוישט מען יעדן טאג די וואסער ס'זאל זיין זויבער, יעצט די וואך איז געשען א מורא'דיגע אומגליק און איך וויל יעדער זאל הערן פונקטליך וואס איז געשען ווייל דער בעל דבר פארלייגט זיך דאך אויף יעדע זאך, ס'איז געקומען א פרוי און זי האט געוויסט אז אין די מקווה איז נישט דא קיין פילטער ווייל אסאך ליטווישע בני תורה נוצן דווקא די מקווה, זיי הייסן אז די ווייבער זאלן דאס נוצן, געקומען א פרוי און זי האט זיך געדארפט אויסשווענקען איר מויל האט זי דאך מורא געהאט זי האט נישט געכאפט. נישט די וואסער וואס מען טרינקט צו וואס מען שווענקט זיך די מויל האט נישט קיין פילטער, די מקווה וואסער האט נישט קיין פילטער. יעצט די מקווה וואסער מיינט מען אז בשעת ווען סקומט אריין פרישע וואסער יעדן טאג גייט עס יא דורך א פילטער, סגייט דורך א פילטער אין סעלער ס'זאל פילטערן, און די זעלבע אויך ווען דו עפנסט אויף די קראנען גייט אדורך א פילטער. ס'גייט דורך א פילטער, ס'איז דא א שאלה וועגן שבת, סא האט מען א וועג וויאזוי שבת שפארט מען אפ איין וואלוו און ס'גייט דורך אן אנדערן וואלוו, איז למעשה דאס טייטש אז מ'זאל זיך קענען וואשן די הענט מיט נישט געפילטערט וואסער, ס'איז דא א טענק וואס די טענק לאזט דעמאלטס אריין די וואסער, עכ"פ, למעשה לייגט מען אריין כוחות מיט אלעם, און די אידענע האט געוויסט אז דא איז נישט דא קיין פילטער איר מאן האט איר געזאגט ס'איז א חשובע מקווה ס'נישט דא קיין פילטער, האט זי זיך נישט אויסגעשווענקט די מויל פאר זי האט זיך געטובלט ביי טבילה. זי האט נישט אויסגעשווענקט די מויל ווייל זי האט נישט געוואלט בלייבן סטאק מיט די וואסער אין איר מויל ווייל אפשר איז דאס קאנטעמינעיטעד וואסער ס'איז נישט דא קיין פילטער ממילא וויל איך מאכן די גאנצע וועלט עוועיר ס'איז געשעהן אזא אומגליק זי איז אהיים געגאנגען און ס'איז לנה עם בעלה זי האט שוין געוואוינט מיט איר מאן אויכעט הערשט א וואך שפעטער האט זי פארציילט פאר די מקווה אידענע אז ס'איז זייער נישט איינגענעם ווייל זי האט זיך נישט ווי צו וואשן די מויל און זי האט זיך טאקע נישט געוואשן און ווער ווייסט וויפיל נאך אזאלכע פרויען ס'איז דא. סאו וויל איך יעדער זאל מסביר זיין פאר די פרוי, די שטאט וואסער האט א פילטער אין אלע מקוואות, לכאורה, כ'מיין איך קען נישט זאגן אלע, און די סינק וואסער און די טוילעט וואסער, אלע וואסערן וואס איז דא האט א פילטער אין סעלער וואס האט נישט קיין פילטער איז איינמאל אז די וואסער איז אריינגעגאנגען אין די מקווה און מ'האט זיך געטובל'ט איז דא צוויי וועגן איינס איז מ'מאכט א פילטער ס'זאל זיך פילטערן, אטעם, און דעמאלטס טוט עס אפהארגענען דעם בור פון מי גשמים אויך, ווייל נאך א שעה צוויי דער פילטער ארבעט איז שוין די גאנצע וואסער פון די מקווה און פון דעם בור פון מי גשמים אריינגעגאנגען אינעם פילטער און ס'האט עס עס געפסל'ט. דאס איז איין וועג וויאזוי צו קלינען, דעמאלטס שפילסטו דאך מיט די הלכה. די צווייטע וועג איז, דו לאזט ארויס דאס וואסער, און דו מאכסט זיכער דו וואשט ארום אויבן ווייל די גריס איז דאך אסאך לייטער דען די וואדער, איז עס אויבן ארום און ארום ווערט אזא גאנצע גארטל פון שמוץ פון גריס. און איך זאג אן די אלע מקווה אידענעס, ס'הייסט די וואס זיי נעמען קער אז מ'זאל אפילו די מקווה אליינס, דעם בור פון מי גשמים, זאל מען אויך ארומוואשן א איינמאל אין אפאר וואכן, נעמען א לאנגע מאפ און ארויפלייגן אביסל קלארעקס אדער בליטש און עס שיין ארומוואשן און זען ווי אלעס גייט אראפ, ווייל טאמער יענץ איז נישט אפגעוואשן ווען דו מאכסט א השקה, קומט אריין אלע גריס אין די מקווה, פארשטייסט פארוואס? ווייל דאס איז לייטער דען די וואדער, דאס איז דער צווייטער וועג, און דאס איז דער ריכטיגער וועג וויאזוי עס צו טון, און אזוי האבן עס געטון אונזערע זיידעס און באבעס און אזוי ווייטער, און דאס דארף מען מסביר זיין פאר די פרוי, ווייל טאמער העט זי זיך איינרעדן אז ס'איז נישט דא קיין פילטער אויף די שטאט וואסער וואס קומט אריין און זי העט זיך נישט אויסוואשן די מויל ווי עס דארף צו זיין, איז עס א הלכה'דיגער פראבלעם, פון חציצות, פון אנדערע זאכן, ס'איז געפערליך. און זי העט מורא האבן די וואסער העט אריינגיין אין מויל און זי וועט שטארבן דערפון העט זי זיך שטארק צוזאמדרוקן די ליפן, ס'דארף זיין ראוי לביאת מים. עניוועי, דאס איז די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט מעורר זיין וואס דאס איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט קומט נאך א זאך וואס דאס איז אויכעט זייער וויכטיג, כ'האב עס מעורר געווען אין קעסטל הונדערט, און מ'רעדט וועגן די מקווה פון לאנדאן וואס זיי ווילן איינרעדן דעם עולם אז זיי בויען עס און ס'איז שוא ושקר, ביז ווילאנג די אינגעלייט וועלן נישט לייגן א לחץ,

די אינגעלייט שרייען אז איך בין גערעכט מען דארף האבן מקוואות. פאדעווע איז דאך דער וואס ס'פאלגט אויס אלע שייגעצשטיק וואס די קהילה דארף אויספירן. זיין טאטע האט אים איבערגעלאזט א ירושה אז ער מוז זיין דער רב דער שייגעץ. עניוועי, וויל איך ענק זאגן, ס'טוט זיך א גאנצע פארקער, פאדעווע און די כדתיא האט שוין געפרעגט, ווער איז דער וואס ס'דרייט אן די גאנצע שטאט, יעדער קאלט אפ און מ'זאגט טאקע און מ'קאמפלעינט, בקיצור איך האב זיי געזאגט זאלן נישט זאגן ווער ווייל טאמער וועט ער זאגן נחום וועט ער עס דווקא נישט טוהן ווייל ער ווייסט דאך איך האב דאך אים אראפגעצויגן די הויט פונעם פנים ווען ער האט געהאט צוטוהן מיט סעקשועל אביוז אויכעט און ער האט זיך געמוזט בייגן ער איז א לאו לייף. עניוועי, איז דא האבן זיי גענומען יעצט איינעם וואס ער הייסט לויבענשטיין, דער לויבענשטיין דאווענט אין א שול וואס הייסט עדת, אין די אלטע עדת, ער איז מסתם פינף און זעכציג און ער איז דער יונגסטער צווישן אלע, ער האט יעצט געשטארבן דער רב, דער דונער איז געווען הונדערט יאר אלט, הער וואס דא טוט זיך, יעצט האט ער געפרעגט וואס דארף מען האבן א מקווה, ער פארשטייט. די אינגעלייט זענען דאך אינגעלייט, און די אלטע דארפן דאך שוין נישט, און די מיטלערע ברויכן שוין אויך נישט, איז פאר די פאר אינגעלייט דארפן בויען א מקווה? איצט דער איד איז מסתם נאכנישט געווען אין קיין שול, קיין היימישע, ער גייט אין א דאס דארט מיט די אפאר אלטע אידן, איך קען פיקטשערן זיין פילינג ווייל איך דאוון אויך אין אזא שול וואס איך בין דער יונגסטער, און ס'דא מענטשן וואס זענען דארט אלט הונדערט יאר, ס'דא וואס זענען אלט נײַנציק יאר, און מ'קען נישט פארשטיין איינער דעם צווייטן. איז למעשה שרייט ער אז מען ברויך נישט האבן, איך וויל אייך עפעס פרעגן, דאס איז ריכטיג? יעצט איך וויל בכלל פרעגן אפאר קלייניקייטן, איך וואלט געוואלט וויסן פארוואס קען מען דעם לויבענשטיין נישט שטעלן אין די זייט, ער פארשטייט נישט, ס'איז געווען דא א רב אין ווילימסבורג פלעגט ער פסק'ענען מראות. און ער איז שוין געווען אלט און אויסגעוועפט, און מ'פלעגט אריינקומען, פלעגט ער פרעגן, ווער ברויך דאס האבן? ער געדענקט נישט אז צען יאר צוריק איז ער נאך אויך נאכגעלאפן נאך א נקייבע, ער האט חתונה געהאט דאכט זיך מיר דאס צווייטע מאל צו דאס דריטע מאל, און דאס ווייב האט אים איבערגעלאזט דעם נעקסטן טאג, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט שלאפן מיט איר. עה, און מען פארגעסט די יונגע יארן וויאזוי מען האט זיך אויפגעפירט. וועגן דעם זאג איך בכלל, נאך פֿופֿציק טאר מען נישט פסק'ען מער קיין מראות, ווייל ער ווייסט נישט וואס דאס הייסט אז דו זאגסט פאר דעם אינגערמאן אז ס'איז נישט גוט וואס דו טוסט פאר דעם אינגערמאן, מען דארף זיך אביסל דוחק זיין אסאך מאל, איך פסק'ען אויך מראות, איך ווייס א חילוק פון א אינגערמאן צו א צווייטן וויאזוי מען דארף פסק'ענען, כ'בין אמאל געווען אין ירושלים אין בית דין דארטן, איך האב זיי געזאגט, ס'געווען א גאנצע מעשה באריכות, און די פרוי האט גע'טענה'ט אז איר מאן פארט אויף פראנקרייך ער האט נאך דארטן די ביזנעס, פרעג איך וואס האנדלט ער, זאגט ער שייטלעך פאר די זונות. ניין נישט פאר די זונות פאר די פרויען אבער עס איז פאר די זונות און איך האב געגעבן א קוק זאג איך דאס איז מותר לכתחילה בית דין האט זיך געפלאגט און געפלאגט און וואס איז דער סוף נאך צען מינוט איז זיי אויכעט אויסגעקומען עס איז מותר לכתחילה וואס זאגט מען די אלע מעשות אונז קען מיר אויכעט די הלכות אונז ווייס מיר עניוועי איז למעשה אזא אלטן איד ווי דער לויבענשטיין מען טאר אים נישט פרעגן אזא זאך ער ווייסט נישט וואס א אינגערמאן גייט דורך מיט זיין ווייב ביז ער זעהט זי זאל זיין ריין יעצט. און ס'האבן מיך אפגעקאלט עטליכע אינגעלייט, זיי האבן אפגעקאלט די פיילי'ס מקווה. דריי טאג איז עס געווען, פאריגע וואך דריי טאג, האבן זיי געזאגט, איך קען עס נישט נאכמאכן פונקטליך ווייל איך בין נישט קיין בעל מנגן בין איך נישט, איינע פון די חסרונות וואס איך האב, קיין זינגען קען איך נישט צו שיין, און איך בין נישט קיין בעל מנגן, למשל איך זאג די זמירות פון שבת זאג איך כמעט ווי איך זאג עס נאר ווייל איך וויל נישט יעדער זאל לאכן, יעצט קען איך עס נישט נאכמאכן אויפן ניגון באט. זיי זאגן אז די פרוי האט געזאגט, מ'האט אפגעקאלט מ'וויל אריבער קומען אין די מקווה, א פרוי וויל קומען, נישט קיין מאן חלילה, האט זי געזאגט, וועל יו שוד לוק פאר סאם פלעיס עלס ביקאוז ווי אר אווער בוקט ענד איט וויל וואונט בי גוד טודעי, טריי נעקסט טיים אר אנאדער מקווה, אויף אזא אויף א תזמורת אויף א שיינעם ניגון, כ'ווייס נישט צו אין די ספירה טעג מעג מען הערן אזא שיינעם ניגון, באט עניוועי דאס האט מען מיר געזאגט, דריי טעג האט מען געשטופט אוועק דעם עולם. זיי זאגן גאו עלסווער אדער עטס קומען אן אנדערן טאג איז דאס איז ריכטיג און דאס איז לאנדאן ער אפרים משה דו זעהסט וואס דו האסט פארלוירן דיין זון האסטו פארלוירן בוי א מקווה לעילוי נשמתו עסט געבן פאר שרול האגער עסטו געבן געלט צו בויען א בית מדרש מען קען דאווענען אינדערהיים איך וועל דיר זאגן איך בין אן עדות איך דאווען שוין צען יאר אינדערהיים ברוך השם צען יאר און גאט הערט מיינע תפילות סאו, זאלסט דיך צאמשטעלן מיט די גבירים און זאגן לויבענשטיין זאל גיין ארויס פון די קדסיה, מען מוז בויען א מקווה. יעצט די קדסיה זענען דאך אויך נישט קיין בהמות, מען האט געמאכט א ווינט אז זיי האבן שוין א שטח און זיי גייען שוין בויען און מען גייט, איך וויל זאגן לאמיר זאגן אזוי, ווען איך זאל היינט חתונה האבן, איך זאל היינט שוואנגער ווערן, איך זאל היינט האבן א קינד אלע היינט ס'איז א בורא עולם, אין די בעסט קעיס סינעריאו, איך האב געמאכט א מקווה דארט אין לונדון ביי דעם שטיינהארט, און דאס איז גאלדערס גרין. איך וויל אייך זאגן, אין בעסט קעיס סענעריאו, יעדע זאך מיט די פערמיטס האט געדויערט צוויי ביז דריי יאר. איך בין אוועק האט עס געדויערט נאך זיבן יאר זאלן עס ענדיגן ביז דער שייגעץ שנעק האט עס גענדיגט שלא כהלכתו. אבער עס האט געדויערט. ס'האט געמוזט אראפקומען, האט זיך אראפגעזעצט, און דער וואס האט געמאכט די פלענס האט זיך אויפגעטון אז אין לונדון איז די גרויסקייט נישט וויפיל מיליאנען מ'האט, נאר וויפיל מאל א יאר מ'קען פארן אויף האלידעי. ווידער איך בין נישט דער גרעסטער עושר, איך האב א ביזנעס דא, אן ארקיטעקטשורעל ביזנעס, איך פאר אַכצן מאל א יאר אויף האלידעי, דאס איז מיין גדלות, איר פארשטייט א מעשה? בהמות. אין די בעסט קעיס סענעריאו גייט עס דויערן צוויי דריי יאר, און ביז דעמאלטס וועט צוקומען נאך קיין עין הרע, דאס יאר איז געווען צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציק חתונות, גייט זיין אין דריי יאר, איך קען נישט רעכענען ווייל איך האב געווארפן אראנדזש שאלעכץ אויפן טיטשער, באט צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציק מאל דריי עס רעדט מען דא פון. א שיינע פאר מענטשן קיין עין הרע, מען רעדט מן הסתם פון זיבן אכט אדער ניין הונדערט משפחות. לאנדאן, איך וויל ענק זאגן, אויב עטס ווילטס נישט ס'זאל ענק געשען די זעלבע וואס איז געשען אין מאנטשעסטער, דאס איז דער אייבישטער שלאגט ענק, נישט אייסיס, דער אייבישטער, און ער גייט ענק שלאגן אין לאנדאן אין די אידישע שטאט, א אידישע טאכטער זאל נישט האבן א מקווה? רחמנא לצלן! און ס'קומט אזא אויסגע. פרעסענער אויסגעפאשעטער איד, לויבענשטיין, ער האט נישט חתונה געמאכט זיינע קינדער אויף לאנדן, ער האט זיי געשיקט זאלן חתונה האבן אויף ארץ ישראל, נאר ער האט דארט אויך נישט געכאפט קיין מציאה, ווייל איך הער זיי וואוינען דארטן אין די צווייטע פעדעפילישע שטאט, און זיי זעען אבאכט צו געבן אויף די אייניקלעך, זיי וואוינען דארטן אין קרית ספר. ס'איז פעדעפיל א עיר הפעדעפילים השניה. יעצט וויל איך ענק דערציילן יעצט נאך איין מעשה. ס'געווען א פרוי וואס זי קומט יעדן פרייטאג צונאכטס, יעדן חודש פרייטאג צונאכטס קומט צו מקווה. איינמאל האט זי די מקווה אידענע א פרעג געטאן נישט בשעת זי איז געקומען צו טבילה, עפעס אין סטאר, זי האט געזעהן זי קויפט פארפוילטע עפל, האט זי נאר א פרעג געטאן, קענסט נישט עפארטן בעסערע עפל? זאגט זי, כ'על דיר זאגן די אמת, איך עס נישט קיין פלייש א גאנצע וואך, שבת א כזית, איך מיין מאן מיט די קינדער, און אונז האבן מיר נישט. נישט. זאגט זי, דו ביסט דאך די מקווה אידענע, דו ווייסט פארוואס איך קום פרייטאג צונאכטס? ווייל איך האב נישט קיין געלט פאר די מקווה, ווארט איך ביז פרייטאג צונאכטס. דערציילט זי פאר איר זאלסט וויסן, איינמאל בין איך געקומען, איך האב נישט געהאט קיין געלט, און די מקווה אידענע האט אזאלכע יאמערליכע קולות געמאכט אויף מיר, אז ס'איז ממש געווען א שרעק. אזוי פארציילט זי. האב איך מיך אזוי פארשעמט. בין נישט צוריקגעקומען אפאר חדשים און נאכדעם האב אנגעהויבן צו קומען פרייטאג צו נאכטס, מען דארף באצאלן פארדעם, נאכדעם נאכדעם באצאלט מען שוין נישט, און פארדעם בין איך נישט אנגעקומען, רבותי ווען ס'עט פלאצן נאך אזא אזוי ווי ס'איז געפלאצט דארטן אזא באמבע און אייסעס וועט זאגן זיי האבן עס געטוהן און ס'עט פלאצן אין די אידישע געגנט און ס'עט זיין אידישע הרוגים האט עס נישט אייסעס געטוהן איך ווארן ענק דער אייבישטער גייט עס טוהן ער גייט שיקן שליחים און דעס זאלט עטץ ענק נעמען אין קאפ אריין. יעצט איך וויל בכלל פארשטיין, די סאקמערע חברה האבן געווארפן פאשקווילן אויף די בעלזער, רעכן צאם וויפיל די פאשקווילן האבן געקאסט, אפשר וואלט מען שוין געקענט בויען א האלבע מקווה פאר דעם געלט, און יעצט לאמיר גיין ווייטער, בעלז האט געהאלטן אז מען דארף בויען אונטערן בנין א גרויסן זאל פאר חתונות, און איך וויל פארשטיין, אפשר איז א מקווה פאר א חתונה, אז ס'וועט נישט זיין קיין מקווה קען א כלה זיך נישט שטעלן אונטער די חופה, און איך ווייס איך באקום אינסייד אינפארמעישן, פאדווא האלט אין איין פרעגן וואס ס'איז דא געשען א מואוומענט, ווער דרייט אן די שטאט? כ'מיין און אז דו וועסט וויסן ווער ס'דרייט אן, לאמיר זאגן איך דריי עס אן, איך האב אנגעדרייט די שטאט אז דו זאלסט ווערן עקספאוזד אין אלע צייטונגען אז דו באהאלטסט סעקשועל אביוז, קענסט עס מער נישט באהאלטן, ס'איז פארפאלן יעדער לאכט פון דיר. און לאמיר זאגן אז איך דריי עס אן, איז עפעס ראנג אז איך דריי עס אן? איך בין דער מענטש וואס ווען איינער האט א פראבלעם מיט א מקווה סיי צו פיקסן סיי איבערצובויען סיי צו פלאנען קאלט ער נחום ראזענבערג. ס'דא אנדערע אויכעט אבער ער קולט נחום ראזענבערג איז אז מ'האט א פראבלעם אז א פרוי קען נישט אהיימקומען ביז צווייער פארטאגס צו האלב דרייער וועם קולט מען? קען נישט קולן פאדווא'ן? מ'קולט נחום ראזענבערג! און איך האב א שופר וואס ס'בלאזט תשר"ת א קראץ טשאראפ תש"ת תש"ת תקיעה שברים תרועה ס'בלאזט און ס'עט דיך אוועקבלאזן פון פלאץ. זאלסט וויסן אז דו גייסט דורך די אפערטוניטי און דו גייסט עס נישט פאררעכטן און בויען א נייע מקווה, כאטשיג שטייט אין פסוק אלהים לא תקלל, א דיין טאר מען נישט שעלטן, איך שעלט דיך נישט, די מקווה גייט דיך שעלטן. פאדווא, דו וועסט אראפגיין פון די מעפ, איים טעללינג יו דיס. אינגעלייט דארפן מיך אפקאלן מיט אזאלכע קולות? און וואס גייט זיין ווען דער אינגערמאן וועט זאגן איך האלט נישט ביים גיין מער אין מקווה? אונז האמיר דא אין ווילימסבורג. האב איך צענדליגע משפחות וואס זיי זאגן זיי קענען נישט עפארדן כשר'ס און זיי עסן טרייפות, זאג איך אים וועלכע מינע טרייפה עסטו? וועלכע מינע? זאגט ער העם, פארק, וועלכס איז ביליג, דאס גייט געשען מיט כלל ישראל, כלל ישראל קען מער נישט נעמען אזויפיל ביטינג וויפיל די רבנים האבן אונז געגעבן, ער האלט רייניגן א שטאט, דער רב האט געזען צוצושטעלן, פאר פסח האט ער געמוזט געבן מצות, נישט ער, די, ס'איז געווען א קופת צדקה, דא האמיר א קופת צדקה אין ארץ ישראל, אז מ'זאל געבן פאר מכלוף וואס ער אפאר מאל א מחותן מיטן סטייפלער, אז מ'זאל עהם געבן שווערע טויזענטערס פארן לויער, און שווערע טויזענטערס וואס די גאווערמענט האט צוגע'פסק'נט ער מוז געבן פאר די דריי מיאוסע זיינע וואס האט זיי מאנס געווען, דאס איז די קופת העיר. ווייסט דער רב חיים זאנוויל, דער הייליגער ריבניצער רבי האט געזאגט אז אין אמעריקע ארבעט נישט זיינע מופתים, אזוי האט ער אליין געזאגט, און אינדערהיים האט ער געקענט זאגן און הפיו יצא ווי הפיו, האט ער געזאגט ס'איז וועגן דעם ווייל דא איז נישט דא קיין מסירות נפש, קען זיין א איד אן א מסירות נפש, זאגט ער אינדערהיים יעדע ריר פון אידישקייט איז געווען מסירות נפש. ר'האט אמאל פארציילט פארוואס דאווענט ער אזוי שפעט, ווייל די פרויען פלעגן זאגן חיים זאנוויל אז דו'עסט נישט קומען אינדערפרי צו שעכטן דאס הינדל וועל איך קוילען דאס הינדל, און האב איך געווען דער חטאת הקהל פאר יעדן, מסירות נפש דאס מאכט אלעס, יעצט איך זאג פאר די אינגעלייט, זאלט זאגן פאר דעם פאדעווע, ער איז שוין רעדי פאר רעטייערמענט, און איך וועל ענק זאגן נאך א זאך. כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין איז געקומען א איד, הערט א מעשה, און ער זאגט מיר ער וואוינט דא אין אמעריקע, ער האט א געפיל צו מקווה'ס, ער איז מסכים דא צו געבן געלט און צוזאמשטעלן אז מ'זאל שיקן אויף די גרויסע לאנדאן הבירה געלט זאלן האבן געלט צו בויען א מקווה. זאג איך אים דו האסט אבער נאך א פראבלעם, די געלט איז נישט די גאנצע, דארט איז דא א רשע מרושע וואס איז שוין של אבותי, ער קומט שוין מיט א חזקה של אבותי, זיין טאטע איז געווען א לערער שטרויזאק, זיין טאטע האט געפירט דאס גאנצע קראפ, פאר זיין ברודער יאסל האט ער נישט איבערגעגעבן דאס רבנות, ווייסט פארוואס? ווייל יאסל איז אן ערליכער, פאר דעם שטריק האט ער איבערגעגעבן דאס רבנות. דו האסט א פראבלעם אז די רשעים גייען אלעס שטערן. קומט אן אלטער איד, א קאקער, ער געדענקט שוין נישט וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט אין די יונגע יארן, און ער הייסט לאבענשטיין, און ער זאגט אז ס'פעלט נישט אויס קיין מקווה אין לאנדאן. ער געדענקט נישט וואס ער פלעגט טון ווען זיין ווייב איז געווען נישט ריין, ער איז געשטאנען א גאנצע נאכט און געבעטן, רבונו של עולם, ווי קריך איך ארויס פון די צרה, און קען זיין ער האט געזינדיגט אויכעט, איך זאג דיר די אמת, א מענטש וואס קען אזוי רעדן אויף א מקווה איז ממקום הטינופת בא און ממקום הטינופת יצא, איך קען די אלע, די וואס זיי טשעפען מיט מקווה'ס און די וואס זיי טשעפען מיט די הייליגסטע זאכן וואס כלל ישראל איז געבויעט אויף דעם, די זענען גארנישט ווערט. איך ווייס וואס דאס הייסט אנטייסעמיטיזם? די דייטשן האבן פעסטגעשטעלט אז א איד האט א אנדערע זאמען ווי א גוי. מיט די אלע חקירות וואס זיי האבן געמאכט, די אלע נאכפארשטונגען. אונז זעמער א הייליג פאלק, דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט. ווען א איד, די מאמע גייט אים אין מקווה און זי ברענגט אראפ א נשמה, איז ער אן אנדערע מין, ער איז א אנדערע סעמייט. ער איז א אנדערע זאמען, ער איז אינגאנצן אן אנדערע מהות, און אפילו ער זינדיגט, איז אים דער אייבישטער מוחל, און אפילו ער שטארבט אן תשובה, גייט ער אין גיהנום, אבער טאמער האט ער נישט געווען א מחלל שבת בפרהסיא צו געטון עבירות בלהכעיס, האט זיינע ביינער א דין ווי א ספר תורה, דאס איז אן אנדערע מין זאמען, ווייל דער גוף. האט געוואוינט מיט א נשמה, און נישט מיט א רוח אזוי ווי א גוי וואוינט, אדער ווי א בהמה וואס וואוינט מיט א נפש, און כ'זאג נאכאמאל פאר לאנדאן, מארק מיי ווארד, דען איטס קאמינג ווערי סאאן, אז עטס וועטס נישט אנהייבן צו טוהן אין די מקווה, און נישט, מען זאגט מען רעדט איין דעם עולם, ווייסט, ער איז דאך אזא כיטרע שייגעץ דער רב ענקערער, ער האט שוין געזאגט פאר איינעם, ס'איז שוין דא א, מען גייט שוין, מען ס'איז דא א פלאן, ס'איז דא א פלאן, פדווא, ס'איז נישט דא גארנישט, ביסט א ליגנער, ס'איז אפילו נישט דא קיין פלאן מען זאל שעכטן כשר'ע טשיקענס. ס'איז גארנישט דא. עניוועי, עטס זאלטס ענק נישט לאזן, און איך האלט אז סאטמאר זאל זיך בויען אן עקסטערע מקווה, בעלז זאל זיך בויען אן עקסטערע מקווה, איך פארשטיי נישט. בעלזער רב איז א משכיל, נו, זיינע פרויען זענען דאך משכילים, ווייל זיי לערנען דאך השכלה, נו, וויאזוי גייען זיי אריין אין ענקערע מקווה? זיי קענען דאך דארטן א פרוי מאכן חלילה, זיי קענען איר מסביר זיין דעות נפסדות מיט רחמנא לצלן. סאו ביי די מקוואות זענט עטס געווארן פאניא ברייט, מ'דארף נישט צוויי מקווה. מקוואות. נאר ווי דארף מען צוויי מקוואות? מען זאל שיקן טעדי בערס פארן בעלזער רב? וואס זענט עטץ בהמות? עטץ קענטס נישט זעהן דער מענטש האט געווינען? עטץ זענטס אויסגעשפילטע צעדרייטע משוגעים וואס זיי קויפן טעדי בערס ווייל ער הייסט בערעלע? קענסט שיקן פאר ר' סוחר דוב וואס ער לעבט שוין נישט הונדערט יאר קענסט אים אויך שיקן אויפן קבר ווייל ער האט אויך געהייסן בערעלע? לאזטס אפ מיט דעי שטותים, לייגטס נישט אריין די געלט מיטן כח אין שטותים, מען דארף רעיזן געלט. קאסטן צוויי מיליאן פאונד, קאסטן אנדערטהאלב מיליאן פאונד, איט מעיקס נאו דיפרענס. מען דארף בויען א מקווה, א אידישע טאכטער זאל פון לאנדאן זאגן אז מען האט איר געזאגט אין פייבי'נס מקווה טריי אס ענאדער דעי ביקאוז ווי אר אווער בוקט, אדער קום אן אנדערן טאג, אדער גיי אין אן אנדערע מקווה. די פרוי האט זיך נישט געפוילט, זי האט אפגעקאלט אנדערע צוויי מקווה'ס, זי האט געהערט דעם זעלבן מיוזיק האט געשפילט. קינדערלעך, כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש, איך רעד הייליגע זאכן, און געווענטליך ארבעט עס אזוי, ווער איז ער ווער ס'זאגט ווער איז ער? דער איד ווער ס'זאגט עס ענק, זאגט עס ענק נישט ווייל ער האט אינטערעסע, און ס'איז נישט וועגן דעם, ווייל איך האב נישט וואס צו טון מיטן טאג, איך בין זייער פארנומען, איך האב געבויט הונדערטער מקווה'ס איבער די וועלט, איך האב געקאשערט, איך טו נאך היינט, איך פאר ארום דא אין אמעריקע, און איך טו עס אן א געלט, איך טו עס. ס'זאל זיין כבוד שמים, א אידישע טעכטער זאלן זיך נישט מוזן פלאגן, און ממילא וויל איך ענק זאגן, איך זאג ענק דעם דבר השם ברמה און שפילטס ענק נישט ארום דערמיט. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב גערעדט די וואך פון מאנטשעסטער, וואסערע רשעים זיי זענען דארטן, דער סאקמערע קאקמערע דיין מיט אלע אנגעהויבן האט זיך עס מיט דעם רשע מתתיהו, ס'איז נישט בימי מתתיהו בן יוחנן, ס'איז בימי מתתיהו דער מוסר שמועס זאגער, עניוועי, ס'איז נישט קיין גרויסע זאך, נישט קיין גרויסע נפקא מינה, די עיקר וואס איך וויל זאגן איז, מאנטשעסטער, דער אייבישטער באצאלט ענק פאר דעם רשעות, קודם האט ער גענומען איינער גרינהויז וואס ער איז אנטלאפן, האט באקומען זיינע צוועלף צו דרייצן יאר און נאכדעם דארף ער נאכאמאל דורכגיין א קאורט ווער ס'האט אים געגעבן די פאלשע פאספארטס, און נאכדעם איז דא יעצט דער. כ'קען אפילו נישט זאגן זיין נאמען, כ'ווייס נישט וויאזוי מען פראנאונסד עס. פלאושעס. און נאכדעם ועל כולם בכל החיים איז געווארן א מורא'דיגע זאך, די סטעביליטי פון די רידזשען איז געגאנגען אין דר'ערד, מ'איז געזעסן דארטן ביי א גרויסע טעאטער און ס'איז געקומען די גוים און זיי האבן געזאגט אז אונז גיימיר ענק אונטערברענגען, עס איז דא, כ'ווייס יעצט איז שוין דא דרײַ און צוואַנציק טויטע, ס'וועט מסתם צוקומען נאך, און ס'איז דא הונדערטער פארוואונדעט. און פארוואונדעטע, איז אלץ וואס דער אייבערשטער זאגט אז דו'סט נישט פראטעקט מיינע אידישע קינדער ברויך איך נישט גאנץ מאנטשעסטער, אויף כפרות ברויך איך עס. סאו ער האט אריינגערוקט אפאר רשעים, און אפילו יעצט זאגן זיי אויכעט אז ס'איז נישט מסכים מען דארף גיין צו די פאליס אבער קודם צו די רבנים, ווייל איי דאנט אנדערסטענד, איך וויל יעצט גיין קויפן א באטל מילך אין סטאר דארף איך קודם גיין צו די רבנים? איך וויל פרעגן, איך וויל מאכן א שהכל אויף א גלעזל וואסער דארף איך קודם גיין צו די רבנים? ווי קומט עטס דא אריין? די תירוץ איז, עטס ווילטס מאכן זיכער אז עטס זענטס אין קאנטראל, און אונז וויל מיר מאכן זיכער אז קיין שום רב גייט נישט זיין אין קאנטראל. תורה איז אונזער גיידענס, די רב איז א שייגעץ, ווייל ער נוצט די תורה אז ער זאל קענען מאכן געלט, דעטס אלל הי'ס דואינג. ער דארף האבן א וועידזש, און נאכדעם דארף מען אים אויסהאלטן די קינדער, און נאכדעם דארף מען זיי אויך ארייננעמען. און נאכדעם ווען ס'קומט צו עניטינג זענען זיי די מאוסט קאראפטעד פיפל דעט דער איז. דאס וואס אונז גיימער מאכן זיכער איטס נעווער גאן העפן אגעין. יעצט ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן אינעם עמערדזשענסי, אז ס'האט מיך אפגעקאלט אן ערנסטער מענטש פון לונדון וואס א אינגערמאן האט אים פארציילט ער הערט אויס דעם האטליין ער ווייסט ס'איז צרות און ס'קומט קיינמאל נישט אויס אז זיין ווייב זאל קענען גיין דעם פיפטן ס'הייסט זאל ציילן פינף טאג און נאכדעם א הפסק טהרה און זיבן טאג און זאל גיין דעם אכטן טאג ווייל די מקווה'ס זענען אייביג פארנומען, האט ער אויסגעלערנט זיין ווייב אז זי זאל נאר ציילן פיר טאג און ממה נפשך עט אויסקומען אז מ'עט קענען גיין אין מקווה דעמאלטס עט זי גיין און אז נישט עט זי ווארטן דעמאלטס נאך א טאג איז דאס איז אלעס מעסט אפ ווייל מ'דארף האבן עס איז אזוי צודרייט נעבעך, מען דארף האבן קודם פינף טאג די נישט ריינע טעג, נאכדעם א הפסק טהרה, איז אז ער מאכט א הפסק טהרה ביים פערדן טאג, האט ער גארנישט געטוהן, עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין די הלכות, נאר ס'איז אן אומגליק, דאס איז לאנדן, יעצט פארשטייט מען פארוואס פעלדמאן האט געמוזט געהארגעט ווערן און דארטן די אלע אנדערע זענען געהארגעט געווארן, מען פארשטייט עס זייער פשוט, מען קען נישט האלטן טהרת המשפחה? אין א געגנט ווי סטעמפארד היל וואס ס'איז דא אזאלעכע מולטי. מולטי מולטי מיליאנערן. עטס מעגטס ענק שעמען, עטס נעמטס דעם פאדעווע און שיקטס עם אויף פענזיע אין א משוגעים הויז אריין, ער האט גענוג מאכיל נבילות וטריפות געווען, ער האט גענוג נישט געטוהן וואס מ'דארף, ער האט גענוג געדינט די קהילה, דאס איז א מורא'דיגע זאך, כ'האב עס געהערט ס'מיר ממש איז מיר געווארן קאלט אין די ביינער, אז דער אינגערמאן שפילט זיך ארום אזוי, ער שיקט. די פרוי זאל נעמען נאך פיר טאג מאכן הפסק טהרה, און צום עלפטן טאג שיקט ער זי אין מקווה, און אויב מ'קען נישט גיין ס'איז צופיל, קומט זי צוריק צום צוועלעפטן טאג, ווייל ער טענה'ט ס'איז אים א שאד צו פארלירן א טאג, shame on you לונדון. ס'איז דא א איד אין אמעריקע איז א גרויסער עושר ער זאגט איך בין מסכים זיי צו געבן אפילו דאס געלט, זאג איך אים ס'איז דא נישט געלט דא איז פרינציפ מיט כבוד, ווען איך האב געוואלט פאררעכטן א מקווה אין גאלדערס גרין האט עס נישט געדארפט קאסטן גארנישט, דעמאלטס האט עס געדארפט קאסטן צו מאכן א לאך אין די. פאונדעישן, און אנהייבן פון אונטן, א לאמיר זאגן צוויי דריי פיס טיף, צו מאכן דעם קביעה בקרקע, האבן זיי נישט געוואלט, דאס איז געווען פרעסטידזש, ווייל דער וואס האט געהאט די סנאו קרעסט אייזקרים, יוסל שטיינהארט, האט געפילט אז זיין פרעסטידזש וועט פאלן, און נאך זאגט ער מיר אזוי, אז ד'עסט נישט ענדיגן, העסטו איבערלאזן א שלעכטן נאמען אין לאנדן, איך האב א גרויסן. פראבלעם א שלעכטן נאמען אין לאנדן, עניוועי דאס איז איין זאך, צווייטנס האב איך ענק געוואלט זאגן מען געט דאך יעצט זייער שטארק אבאכט אויף אלע מקוואות, איז דא אין לאנדן די סקווערע מקווה איז אפן פֿיר און צוואַנציק שעה, און מען גייט דארט ארויף צו די אפיסעס קען מען אראפקוקן און אריינקוקן וואס טוט זיך אין די מקווה, איז האב איך געבעטן א איד זאל מעורר זיין ער זאל גיין דארטן זאגן פאר סקווער, האבן זיי גענפערט ביי אונז איז מקווה די ערשטע זאך. לאולייפס וואס זיי זענען. זאג, ביי הערשי ברייער איז אויך געווען מקווה די ערשטע זאך? ער האט מטמא געווען טויזענטער יונגלעך און מיידלעך אין סקווער? ס'איז דא א בחור וואס ער שרייט אז דער סקווערער רבי אליינס האט געכאפט הערשי ברייער'ן ווי ער האט מיט אים געמאכט זכר אינעם רעבינ'ס קוויטל צימער. ולא אמר לו ולא מידי, דער רבי האט אים גארנישט געזאגט, ער האט מורא געהאט פאר. הערשי האט געקענט אלע אקאונטס אין די שווייץ. זאגט מען יעצט אז דער רבי איז אינגאנצען צובראכען. ס'איז דא וואס זאגן ער האט געכאפט א נערוון בראך ווייל ער זעהט די רעבעצען איז נעבעך אויסגעוועפט. כ'האב געוואלט פרעגן ווען ער האט צוגענומען אזויפיל. פרויען פון זייערע מענער דער שייגעץ טומאה דאס אלעס האט מען געמעגט און יעצט צאלט אים דער אייבערשטער צוריק איך האף ער וועט לעבן גענוג לאנג אין יסורי איוב אז ער וועט זעהן וואס ער האט אנגעטון א חורבן. א גוטן און א פרייליכן זומער.